און ער טייטשט אפ גילו מיינט אז בפנימיות נפשי פון א אידן איז דא שמחה, בפנימיות נפשי פון א אידן איז ער פול מיט פריד, נאר מצד שני מצד דעם וואס ווערט נתגלה דעם אייבערשטנ'ס רוממות איז דא פאלט אויף אים א פחד מבחוץ, איז דער אדם דער פחד מבחוץ מצד דעם וואס ווערט נתגלה דער רוממות פון אלוקות איז מכסה אויף דעם פנימיות אויף דעם שמחה וואס געפינט זיך בפנימיות נפשי. דאס רעדט ער אויף דעם ענין. אויף צו מסביר זיין ווי ראש השנה איז נוגע אויך דעם ענין פון גילו, ס'איז דער ענין פון שמחה ראש השנה, איז ער מקדים וואס איז בכללות דעם גאנצן ענין פון ראש השנה. זאגט אז דאס וואס ס'איז באשאפן געווארן א וועלט, אויף דעם האט מען נישט קובע געווען קיין יום טוב, אויף דעם עצם זאך וואס ס'איז באשאפן געווארן א וועלט, א יש א יש א יש ודבר נפרד. דער יום טוב ראש השנה האט מען האט מען קובע געווען אויף דעם וואס ס'איז באשאפן געווארן א מענטשן, ביום ש ביום שנברא אדם הראשון, ביום ו' למעשה בראשית און ראש השנה יעמאלט פראוועט מען ראש השנה. און אויף דעם וואס ס'איז באשאפן געווארן א מענטשן אליין, אויף דעם עצם זאך אז ס'איז דא דער גוף פון א מענטשן, נישט אויף דעם, נישט, דאס איז אויך נישט מצדיק דעם דעם יום טוב פון ראש השנה, נאר אויף דעם וואס ס'איז דא דער נפש האדם, וואס דאס וואס איז געטראפן ביום שישי למעשה בראשית איז ויפח באפיו נשמת חיים, דער אייבערשטער האט אריינגעבלאזן א נשמה אין א מענטשן, דער אידישער נשמה, א נשמה פון א אידן, ויפח באפיו נשמת חיים, איז דאס איז דער יום טוב ראש השנה. מען זאגט אז יעדער יאר ראש השנה ווערט א התחדשות אין דעם נשמה פון א אידן. אין וואס באשטייט דער התחדשות יעדע יאר פון די נשמה פון א אידן? איז ער מסביר איז ער מסביר אזוי, ער מסביר אז דער ער פריער פריער זאגט אז דער עצם ענין פון התהוות העולם איז פאראן וואס ווערט אנגערופן אלוקות וואס קומט לפי ערך העולמות און בכלל ווערט דאס אנגערופן ממלא כל העלמין דער בחינה פון אלוקות וואס א נברא מצד עצמו קען אליין האבן אז קען קען אליין דערגיין צו דער מדריגה. פון עניני הבריאה אליין, מה גדלו מעשיך השם מה רבו מעשיך השם קען א מענטש דערגיין און זען גדלות הבורא, און דאס איז אלץ השגות אין אלוקות וואס א נברא מצד עצמו קען האבן א השגה אין דערויף. אבער וויפיל א נברא וועט זיך נישט דערהויבן און נישט אויסעדלען דער טיפסטער העכסטער עבודה פון א נברא ס'דא אלץ א געוויסער הגבלה, א נברא איז דאך א מוגבל, און וויפיל דער נברא וועט נאר. משיג זיין אפילו דער נברא וועט זיך מוטשען הארעווען און זיך איבער און זיך מבטל זיין, דער ביטול פון א נברא איז אויכעט א מוגבל'דיגע זאך, ער רעדט נישט נאר א נברא דא למטה אפילו א מלאך, יעדער נברא יעדער יעדער באשאפענע זאך וואס איז נישט דער אייבערשטער אליין איז א דבר מוגבל, וואס איז וואס פאר א מציאות איז ער, וואס פאר א השגות האט ער, וואס פאר א כלים האט ער, במילא אויכעט זיין עבודה איז מיט א געוויסע הגבלה, איז האבן א תפיסה און קענען קענען. צוגיין צו דעם בלי גבול פונעם אייבערשטן, דאס אז דער אייבערשטער איז אין סוף און תכלית הבלי גבול, דאס קען דער העכסטער נברא מיט דער העכסטער עבודה זיינע נישט קענען, קען נישט צוקומען צו דעם. דער אויפטו פון ראש השנה איז, דער אויפטו פון א אידן איז אז ער זאל ממשיך זיין פון דעם אין סוף פון אלוקות, פון דעם עצמיות פונעם אייבערשטן וואס דער אייבערשטער איז אליין וואס דער אייבערשטער איז תכלית הבלי גבול, און דאס דאס זאל מען קענען ממשיך זיין דא אין וועלט, דאס איז דער אויפטו פון א אידן, ויפח באפיו נשמת חיים מיינט אז דער אייבערשטער האט נופח געווען פון זיין אייגענעם פנימיות ועצמיות, און דאס האט ער אריינגעבלאזן אין דער גוף פון אדם, און אט דאס איז דער מציאות פון א אידן, זיין נשמה שטאמט פון דעם פנימיות פון אלוקות, פון דעם דרגה אין אלוקות ווי ער שטייט העכער פון אלע הגבלות, דארטן איז דער שורש הנשמה, און דאס, דער פנימיות אין אלוקות, דאס איז דער אייבערשטער אליין וואס איז העכער פון אלע הגבלות, דאס האט מען אריינגעבלאזן אין דער גוף האדם, און אין דעם אין דעם באשטייט אויכעט די עבודה פון א אידן, אויף ממשיך זיין פון דעם אייבערשטן אליין מען זאל דאס אראפטראגן אין דער הגבלה פון וועלט, אז א נברא, דער נברא אונזער וועלט, זאל ווערן א כלי, קענען ארייננעמען, קענען לעבן מיט דעם, מיט דעם בלי גבול פונעם אייבערשטן, מיט דעם אין סוף פונעם אייבערשטן, דעם באשנאר. דאס באשטייט בכללות די עבודה פון א אידן, און יעדע ראש השנה איז דא א התחדשות אין דעם ענין, יעדע ראש השנה ווערט נמשך א טיפערע בחינה, א טיפערע מדריגה פון דעם אין סוף פון אלוקות. דאס איז נישט א טיפערע, ראש השנה איז נישט קיין התחדשות. איז נישט קיין התחדשות אז ס'ווערט נמשך א העכערע אור, דער אלטער רבי זאגט אין תניא אז ס'ווערט נמשך א אור חדש יעדן ראש השנה, אבער דער התחדשות באשטייט נישט נאר אין דעם, די יאר איז געווען א חיות, ס'איז געווען עפעס א געוויסער מאס חיות אין מה גדלו מעשיך השם, איז געווען א געוויסער געוויסער התגלות פון דער גדלות פונעם אייבערשטן, און די יאר וועט זיין א העכערע התגלות פון דער גדלות פונעם אייבערשטן, ס'איז נישט קיין נישט קיין גרעסערע השגה אין אלוקות. דער תוספת איז מ'וועט קענען מ'וועט קענען טיפער דערהערן ווי דער אייבערשטער איז העכער פאר אלץ דעם בלי ג דעם אין סוף פון אייבערשטן אין דעם נקודה מען זאל עס זאל נתגלה ווערן דעם אין סוף פון אלוקות אין יעדע דור איז פאראן יעדער יאר איז פאראן א התחדשות אין דעם אור וואס איז מער פון דעם עצמיות פון אלוקות. איז יעדער ראש השנה ווערט נמשך א נייע המשכה פון אין סוף, פון סובב כל עלמין, און דעם אין משך'ן יאר איז די עבודה צו פונאנדערקלייבן און צו אראפטראגן די נייע המשכה וואס איז נתגלה געווארן ראש השנה זאל מען עס אראפטראגן אין אין דער מציאות והגבלה פון עולמות. ער ברענגט א משל בנוגע צו אזוי ווי בנוגע צו א מענטשן, אז מצד אחד איז דער נפש אליין פארדעם וואס ער ווערט מלובש אין גוף, דער נפש מצד עצמו איז תכלית הרוחניות, לעבן אליין האט נישט קיין דאס די לעבן ווי מיר נעמען דאס אלס א תפיסה'דיגע אלס א אלס א זאך וואס מ'קען דאס אנטאפן, קען אנטאפן א לעבעדיגע מענטשן לעבן האט עפעס א געוויסער באגריף, א געוויסער מוגבל'דיגע גשמיות'דיגע באגריף אין א געוויסער זין, א מענטש לעבט און ער באוועגט זיך און ער טראכט און ער פילט, איז ס'איז אלץ מושגים וואס מיר קענען האבן א געוויסער השגה אין דעם, דער דער נ ח חיות ווי דאס געפינט זיך אין נפש אליין איז העכער פון די אלע מושגים, דאס איז דער נפש אליין, דערנאך אבער איז פאראן וואס דער נפש באלעבט א גוף. איז אין דעם וואס דער נפש באלעבט א גוף קומט אן און איז פועל אין א גוף איז פאראן אין דעם צוויי שלבים, ס'איז פאראן דער ראש און ס'איז פאראן אלע אנדערע איברים. איז יעדער יעדער איבר נעמט א געוויסער מאס חיות פון נפש, דער יד האט אין זיך דער כח התנועה, יעדער איבר נעמט אין זיך א געוויסער מאס חיות פון נפש וואס איז מתלבש לויט וויפיל ער קען פארנעמען. אין דער האנט איז דא כח התנועה, אין די פוס איז דא דער כח ההילוך. אבער פריער, דער נפש איז דאך איז דאך מופשט פון צו קענען ווערן אנגעטאפט דורך א גוף. וואו ווערט נתחדש דעם עצם זאך אז דער חיות הנפש זאל קענען נתלבש ווערן אין גוף, דעם עצם כללות'דיגע זאך אז מען קען אראפטראגן חיות הנפש אין גוף, דאס ווערט נתחדש אין ראש. איז על דרך זה זאגט מען בנוגע צו ראש השנה, יעדן טאג אין יאר דארף מען אראפטראגן, מען נעמט, מען איז מלביש דעם חיות אלוקי וואס איז נמשך געווארן ראש השנה איז מען דאס מלביש אין א ענין פרטי, חודש אדר לאמיר זאגן די שמחה איז מען מלביש דעם התגלות אור אין סוף ס'איז דא ראש השנה, טראגט מען דאס אראפ אין טאג טעגליכן לעבן דורך אן ענין פון שמחה, דורך א געוויסער א געוויסער סדר פון הנהגה וואס איז מתאים אין יעדער צייט אין יענער צייט, אבער וואו ווערט נתחדש דעם עצם ענין אז מען קען אראפטראגן א בחינה פון אין סוף אין וועלט, דאס ווערט נתחדש ראש השנה. דאס זאגט ער ביז איצטער, און אין סעיף ב' הייבט ער אן אז דער ענין עס זאל נמשך ווערן א נייע המשכה פון אין סוף, דאס קען דער דווקא דער מענטש אויפטון. בהתחלת הבריאה יעמאלט בשעת עס איז געווען די ערשטע מאל ראש השנה ששת ימי בראשית איז ויפח באפיו נשמת חיים, דער אייבערשטער האט אריינגעבלאזן א המשכה פון פון זיין אין סוף אין וועלט. אבער איצטער יעדער יאר בכדי צו ממשיך זיין א טיפערע המשכה פון אין סוף, איז דאס תלוי, דאס איז געווענדעט אויף די עבודה פון יעדן אידן, דאס איז תלוי די עבודה פון א אידן אז ער זאל ממשיך זיין דעם המשכה פון אין סוף און דאס אראפטראגן, ממשיך זיין דעם המשכה פון אין סוף, און ער איז בכח, און דער אלטער רבי איז מסביר ווי א איד איז בכח נישט נאר אז ער קען מעורר זיין פון אין סוף, נאר א איד האט אויכעט בכח צו דאס אראפטראגן אז דאס זאל זיין בשייכות און נתפס ווערן ביי יעדן נברא. דא דא האלטן מיר, די אלטער רבי זאגט, וזהו בעיר דוד גאס אין די שורה הייבט זיך אן ביי, עס איז אין סעיף ב, מ'קען אנהייבן באמת פון סעיף ב, נאכאמאל אפאר שורות, זאגט אזוי, והנה בעת בריאת אדם הראשון היה בבחינת כי חפץ חסד הוא, בשעת אדם הראשון איז באשאפן געווארן, וואס יעמאלט איז געווען דער ויפח באפיו נשמת חיים, ס'הייסט דער אייבערשטער האט ממשיך געווען א אור פון זיין אייגענער עצמיות, אין דער גוף פון א פון אדם הראשון, איז יעמאלט דאס געווען דורך כי חפץ חסד, דאס איז געווען מצד אתערותא דלעילא מצד עצמו, דער אייבערשטער האט עס אליין אויפגעטאן כביכול, אבער נישט וואס די עבודה פון א מענטשן האט עס אויפגעמאנט, ועכשיו אבער באתערותא דלתתא תליא מילתא, אז דער ענין זאל נמשך ווערן א נייע המשכה פון אין סוף, דאס איז תלוי אין אונזער עבודה. דארט איז ער מער מוסיף אין דער הגהה, דער אלטער רבי איז נישט מאריך אזויפיל אין די פנים, אין דער הגהה איז ער מער מוסיף כמו שכתוב בעץ חיים שם שייחוד הפנימי להולדת נשמות אינו נעשה אלא על ידינו. ס'איז נישט נאר דער עצם זאך אז ס'זאל ווערן דער הולדת הנשמות היינטיגע טעג, אז ס'זאל ווערן דער ויפח באפיו איז דאס אויכעט תלוי אין דער עבודה פון א אידן. דער אלטער רבי איז נישט מאריך אזויפיל דער נקודה אין דעם מאמר דא, דער ענין אז דורך אז עס זאל ווערן נאכאמאל דער התחדשות, א א טיפערע ויפח, פון א טיפערע דרגה זאל ווערן די ויפח, איז דאס אויכעט תלוי אין די עבודה פון א אידן. דאס איז א באזונדערע שמועס, אויב א איד דארף אויפטון דעם ויפח, איז דאך דארף ער דארף ער קריכן העכער פון וואו זיין נשמה איז, מיר זענען דאך א נשמה, מיר מיר מ'רעדט דאך א אידן דא למטה וואס ער האט א נשמה בגוף, ער וויל דאך ממשיך זיין ראש השנה א טיפערע א טיפערע דרגה פון זיין נשמה, און ער דארף אליין ממשיך זיין אז א טיפערע המשכה פון זיין אייגענע נשמה, די לידה פון זיין נשמה איז תלוי אין אים, און נישט דאס איז דער אלטער רבי מבאר, דאס זאגט ער אזוי, כי כח זה ניתן לאדם ראשון, דער אלטער רבי רעדט כח זה נישט אויף דעם עצם ענין וואס ער קען ממשיך זיין פון אין סוף, דער אלטער רבי רעדט דעם צווייטן פרט, כח זה ניתן לאדם ראשון וואס ער קען אראפטראגען אין סוף אין וועלט, דער אלטער רבי רעדט דער נקודה ווי א איד האט בכח צו אראפטראגען אלוקות אין וועלט, לכאורה א איד איז דאך א נשמה, א נשמה פארבונדען מיטן אייבערשטן, און וואס פאר א שייכות האט ער מיט וועלט? ער לכתח ער איז פארבונדען מיט דעם מיט מיט ויפח באפיו, ער איז פארבונדען מיטן פנימיות אין אלוקות, וואס האט ער א שייכות אז וועלט זאל ווערן א כלי צו דעם? מילא ער אליין האט א שייכות מיטן אייבערשטן ווייל ער האט א נשמה וואס איז מושרש אינעם אייבערשטן אליין, אבער ווי האט א איד בכח צו מאכן וועלט א כלי צו דעם פנימיות אין אלוקות? איז אויף דעם זאגט ער כח זה ניתן לאדם הראשון, ס'איז א ספעציעלע כח וואס איז געגעבן געווארן צו אדם הראשון, כמו שכתוב ויהי האדם לנפש חיה, וואס איז ויהי האדם לנפש חיה, לכאורה כפל לשון שהרי כבר נאמר ויפח באפיו נשמת חיים, שטייט דאך אז מ'האט אים אריינגעבלאזן א לעבעדיגער נשמה ממילא ווייסט מען דאך אז ער לעבט. וואס איז ויהי אדם לנפש חיה? אז ער האט אין זיך א נשמת חיים ממילא לעבט ער, וואס איז דער ידיעה אז ויהי אדם לנפש חיה? זאגט ער ולמה נאמר ונשנה עוד ויהי אדם לנפש חיה? דער פירוש חיה הוא שם דבר, ס'איז א מקור, דער ווארט ויהי אדם לנפש חיה, ער איז געווארן א נפש חיה, ער איז געווארן א מקור פון חיות, נישט נאר וואס ער לעבט, וואס ער האט חיים, יעמאלט וואלט געווען דער פשט, ער איז נישט דער מקור החיות, ער איז נישט א נפש, ער לעבט פון א נפש, דער פסוק זאגט ניין, ויפח באפיו נשמת חיים און ער איז אליין געווארן א נפש חיה, ער איז אליין געווארן א מקור אויף חיות. אלא פירוש חיה הוא שם דבר ומקור, כלומר דבר שיש בו חיות להחיות כל חי. דהיינו כמו שהנפש היא חיה שיש בה חיות להחיות הגוף, בהתלבשותה בו, כך ויהי אדם להיות כמעין נפש זו המחיה. ער איז אליין געווארן א מקור אויף חיות. אז דער איד האט בכח צו באלעבן אנדערע אז דער וועלט זאל אנהייבן לעבן. אזוי ווי דער נשמה, דער נפש, נישט נאר דער נפש איז אליין א לעבעדיגע זאך. דער נפש קען מאכן דער גוף פאר א לעבעדיגער זאך, ער קען מאכן, ער קען איבערמאכן דעם גוף אז דער גוף זאל ווערן א לעבעדיגער, על דרך זה א איד האט בכח צו איבערמאכן דער וועלט אז דער וועלט אליין זאל אנהייבן לעבן באופן אחר, אז דער וועלט אליין זאל אנהייבן לעבן אנדערש. זאגט מען זאגט מען בנוגע צו א גוף און נפש, א גוף מצד עצמו איז א שטיקל פלייש, ס'איז א בשר, א בשר, און דער נפש האט בכח, ער קען פארוואנדלען פלייש אין א לעבעדיגע זאך, אין א לעבעדיגע מענטשן, על דרך זה מ'זאגט ויהי אדם לנפש חיה, א איד האט בכח נעמען א וועלט וואס מצד עצמו דער וועלט האט קיין שייכות נישט מיטן אין סוף פונעם אייבערשטן, יעדער נברא איז דאך א מוגבל, און ער קען איבערמאכן דער וועלט אז דער וועלט זאל אנהייבן לעבן מיט דעם פנימיות פון אלוקות, וועט מען באלד זען בפרטיות ווי א איד האט עס, אבער דאס, דער כח האט א אידן.

אז מען זאגט איבער, מען זאגט ער קען איבערוועלטיגען איבער זיי מיינט ער קען שולט זיין אויף זיי, דאס הייסט הגם אז דער וועלט איז נישט קיין כלי צו אלוקות, נישט קיין כלי א יעדער נברא איז א מוגבל, דער איד קען זיי מבטל זיין, מען קען עס א איד האט א מצוה אויף דער וועלט צו לערנען תורה, און מיט דעם ווייס ער אז דער אייבערשטער איז כולא קמיה כלא חשיב, דאס מאכט שוין אז דער אייבערשטער איז העכער פון אלע הגבלות, און מיט דעם. איז ער איז ער מבטל וועלט, מאכט וועלט אויס חשיבות, וועלט מאכט וועלט אויס מציאות, דאס איז וירדו, ער וועט זיי אויף זיי שולט זיין, אבער דער אלטער רבי וויל ארויסברענגען ווי דער איד איז מחיה דער וועלט, נישט אז ער ער איז שולט און ער איבערוועלטיגט וועלט, ער איז מבטל וועלט, נאר פארקערט ער ער מאכט אז וועלט זאל אליין לעבן מיט דעם, דער וועלט אליין זאל לעבן מיטן אין סוף פון אלוקות, נישט אין א אופן פון שליטה און און שבירה, אלטער רבי זאגט וירדו איז די פשט, כלומר שהם יורידו, דערפאר גיבט ער אן א צווייטע טייטש, ירדו מיינט אז ער וועט זיי איבערוועלטיגן.

און דורך דער עבודה פון א אידן איז ער פועל, ס'איז וויבאלד אז דער חיות, דער פשוט'ער חיות פון יעדער זאך איז תלוי אין א אידן, איז בשעת א איד לעבט מיט'ן פנימיות פון אלוקות, איז במילא אויך די דגת הים וואס זיי זענען מקבל זייער חיות פון אים, וועלן אויך לעבן אין אן אנדער אופן. איז אלטער רבי זאגט מלכתחילה, דאס וואס יעדער נברא האט חיות, לאחרי ש, לאחר וואס דער אייבערשטער האט געוואלט ס'זאל זיין במעשה התחתונים, איז דאס וואס א פיש לעבט, דגת הים עוף השמים, דאס ווערט אלץ נמשך דורך דער עבודה פון א מענטשן, דורך דער עבודת האדם, איז אלץ זייער חיות איז תלוי ווי מיר לעבן, דאס איז נישט נעבן וואס שליטה, ביי א איד'ס לעבן איז פארבונדן מיט'ן אייבערשטן אליין, און במילא דער דגת הים וועט לעבן באופן אחר.

א נייע טייטש מען זאגט בצלמנו כדמותנו, בדרך כלל זאגט מען בצלמנו כדמותנו רעדט מען די מינינג פון דער הבדלת האדם, אז אלע אנדערע דאס וואס א מענטש האט דעם שכל וואס איז פאראן אין א מענטשן, די נשמה וואס איז פאראן אין א מענטשן, דער הבדלת האדם פון אלע אנדערע יצורים, דער אלטער רבי זאגט בצלמנו כדמותנו באשטייט אין דעם ווי ער טייטשט דא אין דער מאמר אז ער קען מחיה זיין, פארקערט ער קען באלעבן אלע אנדערע אלע אנדערע נבראים. ער קען מוריד און ממשיך זיין חיות, איבערמאכן אלע אנדערע נבראים זייער חיות איז תלוי אין אים. אז מען לערנט די ווערטער סתם איז זיכער שווער צו פארשטיין וואס טוט זיך אין א פיש פונקט בשעת א איד איז שוין פועל'ט עס א שינוי אין יעדער נברא אין וועלט, בזמנינו קען מען נישט זען דער חילוק אבער לפועל דאס איז עס ווערט א שינוי אין יעדער נברא. והנה אדם הראשון היה כלול מכל נשמות ישראל, לכן כל נשמה וניצוץ מישראל יש בה חלק מנשמת אדם הראשון, פונקט ווי אדם הראשון האט געהאט דער כח צו איבערמאכן יעדער נברא, על דרך זה יעדער איד האט איז א ניצוץ פון דער נשמה פון אדם הראשון, האט ער אויך דעם זעלבן כח, שלכן נאמר אדם אתם, אתם קרויים אדם. ולכן באתערותא דלתתא שלנו תליא מילתא להמשיך בראש השנה כללות החיות מאור אין סוף ברוך הוא. איז דערפאר וויבאלד אז מיר האבן דעם כח מ איבערמאכן אלע אנדערע נבראים, און יעדער איד איז א ניצוץ פון נשמת אדם הראשון, איז האט יעדער איד בכח דארט דערציילט אבער דעם צווייטן פרט צו ממשיך זיין פון דעם חיות פון אור אין סוף. וואס ער מבאר געווען פריער אין דער ספר איז אז ער האט בכח צו באלעבן אלע אנדערע נבראים, דאס זאגט ער דער צווייטער קוץ אז א איד וויבאלד אז ער איז א ניצוץ פון נשמת אדם הראשון, איז ער בכח צו ממשיך זיין פון אור אין סוף הסובב כל עלמין. להיות גילוי אלוקות יתברך על כל השנה, אין דעם ענין דאס קען א איד אויפטון אויף צו ממשיך זיין פון דעם פנימיות אין אלוקות צו יעדער אידן. דער אלטער רבי וועט ממשיך זיין דעם המשך מאמר וואס איז די וואס וואס וואס מיינט עס פונקט בשעת א איד ראש השנה איז ממשיך פון אור אין סוף ווערט א שינוי וואס א איד'ס ארבעט באשטייט אין דעם פון איבערמאכן און אריינברענגען א נייע לעבעדיגקייט אין אלע נבראים. דאס וועט ער מסביר זיין.

ואומרים. אין דער הגהה בקיצור איז ער מבאר וואס דאס וואס התהוות העולם איז בכ ה אלול און ראש השנה איז נישט כ ה אלול. כ ה אלול איז בחינת כה, בחינת כה איז מען זעט נישט דעם אייבערשטן אליין, ס'איז נאר א דמות פון דעם אייבערשטן, ס'איז אזוי ווי, ס'איז כה מיינט ס'איז אזוי ווי דער ענין, ס'איז נישט דער ענין אליין. איז וועלט איז נאר א הארה פון אלוקות, דאס איז נאר אזוי ווי, אזוי ווי די גוף הענין, און א איד איז זה. און דער עבודה פון איד באשטייט אין דעם פון ממשיך זיין זה אין כה, דאס רעדט ער אין דער, אויף ממשיך זיין אין ראש השנה, ממשיך זיין פנימיות אין אלוקות אין וועלט, וואס די וועלט איז מצד עצמו מושרש אין דעם חיצוניות אין אלוקות. איז ער זאגט ואומרים ואומרים אתה זוכר מעשה עולם מעשה עולם וזכרנו וזכרנו לחיים ומקדש ישראל ויום הזיכרון, וואס איז דא מודגש די גאנצע צייט דער לשון אז דער אייבערשטער זאל אונז געדענקען, איז ער מסביר כי לשון זכירה נופל על דבר קטן ופחות הערך, אשר נקל בעיני אדם לשכוח לאב. פארגעסן הייסט א זאך וואס א מענטש איז נישט אזוי מחשיב איז שייך עס צו פארגעסן, א זאך וואס א מענטש, אשר נקל בעיני אדם לשכוח לאב לאבדו, א זאך וואס א מענטש לכתחילה איז נישט אזויפיל מחשיב, ער לייגט נישט אזויפיל אכט אויף דעם, איז שייך א מענטש זאל עס פארגעסן, צו אפילו פארלירן, צריך לזכור, מען דארף עס געדענקען, מען דארף אים דערמאנען דאס, דערמאנען הייסט אז דער זאך מצד עצמו האט נישט קיין חשיבות לגבי אים, אבער א זאך וואס דאס דאס איז נוגע בנפש פון א מענטשן דארף מען עס נישט דערמאנען, עס שטייט אלעמאל אין פראנט פון זיינע אויגן, א מענטש וועט קיינמאל נישט פארגעסן א טייערע זאך וואס ביי אים איז דאס זיין לעבן שטייט אין דעם, דארף מען קיינמאל נישט דערמאנען אויף דעם ענין, דאס איז דאס איז. דאס איז זיין לעבן, מ'דארף אים נישט דערמאנען אויף דעם. איז אז מ'דארף דערמאנען דעם אייבערשטן זכרנו לחיים מיינט אז מיר מצד עצמם האבן נישט קיין חשיבות אין פראנט פון אים, מ'דארף אים דערמאנען. איז דער רבי מסביר פארוואס. איז איז הנה המשכה זו להיות ראשית גילוי החיות בבחינת ממלא כל עלמין, הוא רק בבחינת זכר רב טובך, דער תורה טייטשט אזוי, וויבאלד א וואס איז דער עבודה פון ראש השנה, צו ממשיך זיין פון אור אין סוף הסובב כל עלמין, אז פון דארטן זאל מען קענען ממשיך זיין א נייע אור אין וועלט, איז וויל מען וויל מען האבן אז מען וויל דאך א המשכה פון דעם אייבערשטן אליין פון דעם אין סוף פון אלוקות און דאס זאל נמשך ווערן אין וועלט אין דער וועלט וואס איז א מוגבל אז ס'זאל נתגלה ווערן אין סוף כמות שהוא ס'זאל נתגלה ווערן דעם אין סוף ווי ער איז און יעמאלט וועט דאך וועט וועט נתבטל ווערן די גאנצע מציאות פון וועלט וועט וועלט נישט קענען זיין א כלי צו דעם ענין מען וויל דאך א המשכה פון אור אין סוף. און דאס זאל נמשך ווערן אין א אופן אז וועלט זאל זיין א כלי צו דעם, בדוגמא ווי דער אלטער רבי זאגט א משל פון נפש מען וויל האבן טאקע א נפש, מען וויל האבן טאקע אז דער גוף זאל לעבן, מען וויל האבן א נפש, דער גוף איז פלייש, מען וויל האבן א נפש, אבער מען וויל נישט א נפש וואס זאגט אז פלייש איז גארנישט נישט ווערט, מען וויל נישט האבן אז דער נפש זאל לייכטן די רוחניות הנפש וואס גיבט נישט קיין ארט אויף א לעבעדיגן גוף, מען וויל האבן אז דער אז מען וויל האבן חיות טאקע פון א נפש, אבער דער חיות זאל אנקומען סוף כל סוף נתלבש ווערן אין גוף. אז דער גוף זאל ווערן א לעבעדיגער. מען וויל האבן טאקע אור אין סוף, און מען וויל האבן אז אור אין סוף זאל זיין אין אזא מין סארט וועג אז דער וועלט זאל קענען דאס פארנעמען, די וועלט זאל קענען דאס ארייננעמען. און דער אלטער רבי זאגט דערפאר, זאגט מען די לשון זכרנו לחיים. אויב ס'וואלט זיך גערעדט נאר וועגן דער דרגה פון ממלא כל עלמין, דארף נישט דערמאנען, לגבי די דרגה פון ממלא כל עלמין האט וועלט א תפיסת מקום. וועלט איז א חשוב'ע זאך לגבי דרגה פון ממלא כל עלמין. אויב מען וואלט געוואלט האבן א המשכה פון דעם וואס דער אייבישטער איז בורא עולם, אויב די גאנצע עבודה פון ראש השנה וואלט געווען אז דער אייבערשטער זאל צוריק ער איז א בורא און מען וויל אז דער כח הבריאה זאל שטיין בהתגלות אייבערשטער זאל זאל מהווה זיין די וועלט דער כח ההתהוות זאל נמשך זאל נתחדש ווערן יא מען דארף נישט האבן געדענקען ווייל אין דעם זין ווי דער אייבערשטער איז א בורא און לגבי דעם ענין האט וועלט א תפיסת מקום. מ'וויל דאך אבער האבן א המשכה פון אור אין סוף, וואס אור אין סוף איז דאך בלי גבול, לגבי אים איז נישטא קיין חשיבות צו וועלט, ווי דער אלטער רבי זאגט פריער, יעמאלט מצד דער דרגה און מ'וויל דאס האבן אין וועלט, אין ממלא כל עלמין. לגבי דער מדריגה פון סובב כל עלמין איז ממלא כל עלמין קיין מציאות נישט, און דער גאנצער וועלט קיין חשיבות נישט. דארף מען אים דערמאנען אז ס'איז דא א וועלט און ער זאל אונז נישט ברעכן, זכרנו לחיים. נישט, מען דארף אים דערמאנען אז ער זאל מחשיב זיין אונזער מציאות, מען וויל האבן פון א דרגה וואס מצד עצמה פון דער מדריגה האט וועלט קיין תפיסת מקום נישט, מצד עצמה אין דער מדריגה וואו דער אייבערשטער איז אין סוף, איז וועלט האט קיין חשיבות נישט. דארף מען אים בעטן ער זאל אונז געדענקען אז מיר ווילן מיט אים האבן א שייכות, מיר ווילן האבן א שייכות פנימית מיט'ן אין סוף, איז זכרנו לחיים. ער זאל אונז דערמאנען אונז נישט, דאס הייסט אז מיר זאלן זיין טייער ביי אים, אז מיר זאלן קענען האבן א שייכות מיט'ן אין סוף, דאס זאגט ער זכרנו לחיים, ס'איז יום הזיכרון, דער גאנצער טאג באשטייט אין דעם וואס מען איז מזכיר דעם אין סוף, דאס הייסט מען וויל האבן, דער זיכרון ברענגט ארויס וואס דאס איז מצד אחד א המשכה פונעם אייבערשטן אליין, אבער אין א וועג, נישט וואס אין א וועג וואס וועלט ווערט נתבטל צוליב דעם, נאר אין א וועג וואס דער וועלט נעמט עס אריין אין זיך און לעבט מיט דעם. ווייל דער אין סוף איז נישט נמשך און נתגלה אין א וועג וואס איז וואס איז מבטל און גיבט נישט קיין חשיבות און קיין משמעות צו וועלט, נאר עס קומט אין א וועג וואס באלעבט, באלעבט דער אדם, באלעבט די מענטשן, און באלעבט די וועלט, אין א וועג פון זיכרון, ער געדענקט אים, ער פארגעסט אים נישט, ער איז אים נישט מאבד. און דער אלטער רבי זאגט, כך נמשך זה להיות גילוי החיות בבחינת סובב וממלא כל עלמין, מ'וויל האבען אז דער גילוי החיות פון אין סוף זאל נמשך ווערען אין בחינת ממלא כל עלמין, נישט מ'וויל האבען אין סוף וואס זאל שולל זיין ממלא כל עלמין, נאר ס'זאל זיין א המשכה פון סובב כל עלמין אין בחינת ממלא כל עלמין, און דאס איז נאר בבחינת זכר, איז דאס בבחינת זכר, בבחינת זכר רב טובך, אוי דער אלטער רבי טייטשט שוין א צווייטע פסוק, בבחינת זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו להודיע לבני האדם גבורותיו, ער טייטשט אזוי. זכר רב טובך יביעו הייסט אז דער אז דער וויפל פון דער אין סוף זאל נמשך ווערן אין ממלא כל עלמין איז דאס נאר א זכר שוין א צווייטער טייטש דער אלטער רבי גיבט גלייך נאך א ענין ער זאגט מען הייבט אן בחינת זיכרון אבער ער טייטשט נישט אויס זיכרון הייסט מען איז מזכיר אויף א זאך וואס האט נישט קיין חשיבות און גלייך גייט ער אריין אין א אין א אין א טייטש א צווייטער פסוק און עס איז שוין א צווייטער דערהערן דעם ענין זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו להודיע לבני האדם גבורותיו הייסט אז וויפיל מ'וועט נאר ממשיך זיין דעם אין סוף אין ממלא כל עלמין איז דאס אלץ נאר א זכר פון רב טובך פון דעם אין סוף, און יעדער יאר דערפאר יעדע ראש השנה איז דא א טיפערע המשכה, ווייל אז מ'רעדט ממשיך זיין דעם אין סוף אין א וועג וואס וועלט זאל זיין א כלי צו דעם איז אלעמאל שייכות אסאך טיפער, און וויפיל מ'ווערט וויפיל מ'איז נאך ממשיך אין וועלט איז דאס נאר א זכר פון דעם רב טוב פון דעם אין סוף. דאס איז זכר רב טובך יביעו. איז דאס זכר רב טובך יביעו, און פארוואס וואס דארף מען האבן דעם זכר? וואס דארף מען האבן אז דער רב טובך דעם אין סוף זאל געדענקען וועלט? ווייל מען וויל להודיע לבני האדם, מען וויל אז דער מענטשן, דער נברא זאל זיין א כלי צו דעם, ער זאל וויסן וועגן דעם. און מען דארף זיין אויכעט גבורותיו, הן הצמצומים רבים ועצומים עד אין מספר, דאס איז בלי גבול צמצומים, דאס איז א דרגה וואס איז בלי גבול העכער פון וועלט, איז דא בלי גבול צמצומים, שצמצם אור אין סוף ברוך הוא הסובב כל עלמין, דכולא קמיה כלא ממש חשיבי, דער אייבערשטער איז מצמצם זיין אין סוף וואס לגבי אים איז אלץ כלא ממש, ואינו אפילו ערך טיפה מים אוקיינוס, רק מלכותך היא מלכות כל עולם, דאס איז נאר נאר א נידריגע דרגה, א דרגה וואס איז הארה בלבד, בחינת מלכות בלבד, כנודע ממאמר יחיד חי העולמים מלך וכו' כמו שכתוב במקום אחר איז ולכן כל מעשי עולם אינם רק בבחינת זכירה, וויבאלד אז דער המשכה לגבי סובב כל עלמין איז אלץ כולא קמיה כלא חשיבי דערפאר איז דער גאנצער וועלט און אלץ וואס טוט זיך דא אין דער וועלט איז עס נאר בבחינת זכירה כאדם שזוכר על חפץ קטן שיש לו שנקל לאבדו ואפילו כל יצורי קדם הן עולמות העליונים כו' איז דאס זאגט דער אלטער רבי זאגט אז אז דאס דאס טוט מען ראש השנה מען איז מזכיר דעם אין סוף וועגן וועלט ער זאל נישט פארגעסן וועגן וועלט מצד עצמו דער גאנצע מציאות העולם איז כלא חשיב לגבי און דער עבודה פון ראש השנה באשטייט אין דעם אז מען זאל דערמאנען דעם אין סוף, ער זאל זאל נמשך ווערן אין וועלט, אן דעם און די וועלט זאל נישט נתבטל ווערן, ער זאל אנקומען אין א וועג ביי די וועלט צו זיין א כלי צו דעם. וזהו השבח שמשבחים לפניו יתברך אתה זכר, דאס איז די אתה זוכר כל מעשי כל מעשי עולם וזוכר כל יצורי קדם, די שאלה איז וואס פאר א שבח איז דאס אז דער אייבערשטער געדענקט אלץ, ער האט מהווה געווען אלץ, ער האט עס אלץ באשאפען, וואס פאר א חידוש איז דאס אז אתה זוכר מעשי עולם ומעשי עולם ופוקד כל יצורי קדם, אוודאי געדענקט דער אייבישטער, דער אויפטו אין דעם איז אז דער אייבישטער איז דאס מחשיב, דאס איז דער שבח, דער שבח איז אז ער געדענקט דאס, מיינט א זאך וואס איז ווייט פון א מענטשן און וואס ער האט קיין חשיבות נישט אין דעם, פארגעסט ער, וואס הייסט ער פארגעסט, אוודאי דער אייבישטער געד ער דארף נישט, ער פארגעסט נישט, ער געדענקט דאס, דער אייבישטער איז יודע יודע כל היצורים, די שאלה איז, נאר פארגעסן מיינט אז עס איז א בחינה אז א מענטש איז נישט. מייקר א זאך איז אז ער פארגעסט עס. א זאך וואס איז נאנט צו א מענטשן, וואס וואס איז טייער ביי אים פארגעסט ער נישט, א זאך וואס האט נישט קיין חשיבות לגבי אים פארגעסט ער דאס, איז על דרך זה אז אתה זוכר מעשי עולם, דער אייבערשטער איז מחשיב מעשי עולם, ער געדענקט דאס, ער איז ער איז דאס מחשיב, ער געדענקט דאס, ער ער האלט עס טייער ביי זיך, דאס איז א שבח, אז אין סוף איז מייקר וועלט מציאות העולם איז דאס א שבח. מצד עצמו איז אין סוף כולא קמיה כלא חשיב. לגבי דעם אייבערשטן די וועלט איז כאין ואפס נחשבו לו איז אפילו כטיפה מים אוקיינוס אויך וואס פאר א ווערדע האט עס. און אף על פי כן זאגט מען אז דער אייבערשטער געדענקט יא, אתה זוכר מעשי עולם, אז דער אייבערשטער געדענקט יא וועלט און איז מחשיב וועלט און קומט אן אין א וועג וואס איז נישט מבטל די מציאות פון וועלט. דאס אלץ דורך די עבודה פון א אידן, דאס איז אתה זוכר מעשי עולם, דער אייבערשטער נישט דעם אור אין סוף הסובב כל עלמין קומט אן אין א וועג פון התלבשות אין וועלט אן מבטל זיין און מאבד זיין די מציאות פון וועלט דאס א מוראדיגע שבח, ער זאגט דאס איז על דרך במקום גדולתו של שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו כמו שכתוב במקום אחר, דאס איז אין וואס באשטייט די גדלות, די גדלות באשטייט אין דעם וואס ער איז משפיל, נישט די גדלות. דער גדלות באשטייט, דער עמק הגדלות באשטייט נישט אין דעם וואס אלץ איז גארנישט לגבי אים, דער עמק הגדלות באשטייט אין דעם אז ער לאזט זיך געפינען איבעראל, דאס איז דער עמק הגדלות, נישט אז אלץ איז גארנישט לגבי אים, אוודאי אלץ איז גארנישט לגבי אים, פיין, דאס איז דאס איז דער מציאות הדברים, אז לגבי אין סוף איז גבול קיין מציאות נישט, אבער דער עמק השבח פונעם אייבערשטן איז אז ער לאזט זיך אראפ אין די זאכן וואס זענען כולא קמיה כלא חשיבי, לאזט ער זיך אראפ אין א וועג אז די זאכן זאלן קענען האבן א תפיסה אין אים, און די זאכן זאלן קענען לעבן מיט דעם. און במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו, אין דעם ירידה והשפלה פונעם אייבערשטן וואס ער לאזט זיך נתגלה ווערן נתלבש ווערן אין וועלט, אין דעם באשטייט דעם גדלות פונעם אייבערשטן. אז ס'איז נישט קיין.

אויב ס'וועסט זיך נישט, אויב דער הכוונה וואלט געווען, דאס אז דער אייבישטער איז אין סוף, לגבי אים די וועלט קיין מציאות נישט, דאס איז א חלק פון די כוונה, אז מצד עצמו, מצד עצמו איז דער אלוקות אין א וועג וואס די וועלט האט קיין מציאות נישט, און אף על פי כן קומט אראפ אין וועלט. דאס איז אלץ א חלק פון די כוונה אז מען זאל וויסן זיין, מען זאל דערהערן אז מצד עצמו דער אייבישטער איז כולא קמיה כלא חשיב, און אף על פי כן,

נישט דער אלטער רבי רעדט בפשטות אז דער אייבערשטער מצד עצמו איז כולא קמיה כלא חשיב, דער אייבערשטער איז אין סוף, און א איד בעט דעם אייבערשטן אז מען זאל ער זאל ער זאל אראפ קומען אין וועלט, מיר ווילן האבן א שייכות מיט אים, מען בעט דעם אייבערשטן מיר ווילן דו ביסט העכער פון אלץ, מיר ווילן האבן א שייכות מיט דיר, זאלסט אונז געדענקען, מיר ווילן אויך לעבן מיט דיר, מיר ווילן האבן א שייכות מיטן מיטן עצמיות פון אלוקות, און דער אייבערשטער ברוב טובו איז ער משפיל זיך און לאזט אונז האבן א שייכות מיט אים.

זאג אפילו מיט זאכן פון פון סתם אזוי עס איז נישט בדומה פון דעם ענין אבער עס קען זיין אמאל א מענטש וואס ער איז זייער ער האלט זיך זייער א גרויסער אדער טאקע איז זייער א גרויסער א גרויסער למדן צו א גרויסער עס פאסט אים נישט אז אז אז סתם אזוי מענטשן זאל ס'דא אמאל מענטשן וואס זיי ווילן נישט אז יעדער איינער זאל וויסן פון זייערע פון זייערע חידושים פון זייערע זאכן יעדער איינער דאס מאכט עס ביליג יעדער איינער ווייסט וועגן דעם גרויסע תלמידים מובהקים

זאגט ער וזאת אנו מבקשים, דאס איז דער בקשה ראש השנה, זכרנו לחיים, וואס איז זכרנו לחיים להיות בחינת זכירה זו לפניו יתברך, להיות המשכת אור אין סוף ברוך הוא הסובב כל עלמין בבחינת ממלא כל עלמין, ס'איז זייער א א א ס'איז נישט ראש השנה בעט מען אז א איד זאל סתם האבן א דערהער אין סובב כל עלמין.

איז דער אלטער רבי הייבט אן דא זאגן זייער א זייער א שטארקע זאך והנה בראש השנה והנה זאגט ער והנה בראש השנה אומרים זה היום תחילת מעשיך דער אלטער רבי גייט איצט מס מסביר זיין דעם פסוק זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון כי חוק לי מיט מסביר זיין דעם פסוק כי חוק לישראל משפט לאלקי יעקב זאגט אזוי זה יום תחילת מעשיך זיכרון לי, והנה בראש השנה אומרים זה יום תחילת מעשיך, אז אין דער טאג הייבט זיך אן די מעשים, אלטער רבי זאגט א אינטערעסאנטע טייטש, הגם שראש השנה הוא יום ברוא אדם הראשון, דאס איז נישט דער טאג ווען דער וועלט האט זיך באשאפן, עס איז נישט תחילת מעשיך אדער ראשית המעשים, עס איז ראשית יעמאלט איז באשאפן געווארן דער מענטשן. והוא יום ו' למעשה בראשית, איז וואס זאגט מען תחילת מעשיך, די אלטער רבי טייטשט טאקע אין דער מאמר אז תחילת מעשיך גייט טאקע אויף אידן, ס'רעדט זיך נישט וועגן וועלט טאקע, זה היום תחילת מעשיך, וועלט האט זיך אנגעהויבן אין כ"ה אלול טאקע, און די אלטער רבי זאגט נאך פריער, איי וואס פראוועט מען נישט ראש השנה אויף וועלט, ווייל וועלט איז נישט ווערד אז מען זאל פראווען ראש השנה אויף דעם, די אלטער רבי זאגט פריער, ראש השנה פראוועט מען טאקע בריאת האדם, און וואס תחילת מעשיך? תחילת מעשיך דער מענטש דאס איז מעשיך? דער אלטער רבי טייטשט זה היום תחילת מעשיך מיינט באדייט דאס וואס דער מענטש איז באשאפן געווארן, וואס איז די פשט? דער מענטש איז סוף מעשה במחשבה תחילה, דאס וואס ער איז באשאפן געווארן צום סוף, דער מענטש איז באשאפן געווארן צום לעצטן למעשה בראשית איז ווייל ער איז במחשבה תחילה, דאס הייסט ער איז ער איז דער ראשית המחשבה, דאס וואס דער אייבערשטער האט כביכול געוואלט באשאפן א וועלט איז דער תכלית ביי דעם איז געווען בכדי ער זאל זיין א מענטשן, מה שכתוב בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית, וואס הייסט ראשית? וואס הייסט זיין דער אנהייב? לכאורה זיינען זיי די לעצטע, ראשית פשט אין דעם אין דעם ענין פון מחשבה, אז אין מחשבה אין דעם אייבערשטנ'ס רצון וואס האט ער געוואלט, איז פריער איז עלה במחשבה זאל זיין א אידן. און דער אלטער רבי טייטשט דא אינטערעסאנט, ישראל עלה במחשבה, וואס הייסט עלה במחשבה? פירוש מחשבה זו, וועגן וואס רעדט זיך ווען מ'זאגט ישראל עלה במחשבה? וואס איז דער אייבישטער, ווער זענען, ווער האט עולה געווען אויף דעם אייבישטנ'ס, וואס האט ער געטראכט, ער האט פריער געטראכט וועגן א אידן, וואס הייסט דער, וואס באדייט דער ווארט דער אייבישטער האט געטראכט? ווען מ'זאגט דער אייבישטער האט באשאפן א וועלט, מעשה, פארשטייט מען, ס'איז געווארן א וועלט, דער אייבישטער האט געמאכט א זאך, וואס מיינט עס דער אייבישטער האט געטראכט, ישראל עלה במחשבה? זאג, דרך משל, כמו שבאדם עיקר הנהגתו על ידי המחשבה, שאחריה נמשכו כל האיברים, ונשמעים לה, פריער דאס וואס דער מענטש טראכט, וואס ער וויל, וואס ער וויל, וואס ער איז, וואס ער איז מצייר ביי זיך ווי די זאך זאל זיין, און אלע איברים גייען נאך ווי דער מענטש האט אין זיין, מחשבה הייסט נישט נאר טראכטן, ווי ער האט אין זיין זינען, ווי ער האט אין זיין באטראכט, בשעת א מענטש וויל שרייבן, איז וואס שרייבט ער, וואס א מענטש האט ביי זיך אין זינען, איז דאס גייט ארויס, און דאס, דאס, אלע איברים גייען נאך לפי דעם וואס דער מענטש האט אין זיין מחשבה, אין זיין באטראכט. איז כך, זאגט ער אזוי, וואס מען זאגט המחשבה עליונה הקדומה נמלך, הייסט אז די ישראל, מען וויל זאגן ישראל עלה במחשבה מיינט אז אלע איברים שלמעלה כביכול, אלץ איז, אלץ ווערט געטון ווי א אידן, דער אלטער רבי זייער אינטערעסאנט אז ישראל עלה במחשבה, דאס הייסט אזוי, אזוי ווי ביי א מענטשן וואס מען זאגט די ווארט מחשבה, מחשבה איז די פשט דער דער זאגט מחשבת אדם איז דער חלק פון דער מענטשן וואס ער איז קובע דער מחליט ווי זיין גאנצע גוף זאל זיך פירן, מענטש איז דאס זיינע איברים, זיינע ידיים, זיינע רגליים, זיין הארץ, איז אלץ דער גאנצער עולם פון דער מענטשן ווערט באווירקט און ווערט ווערט אלץ גייט לפי. לפי לפי די מענטשנס קאפ, לפי זיין לפי זיין לפי זיין לפי לפי וואס ער טראכט, לפי וואס ער איז מצייר ביי זיך, לפי זיין מחשבה. זיי האבן געזאגט ישראל עלה במחשבה מיינט נישט, מיינט נישט די אייבישטער האט געטראכט, פריער איז געווען דער אייבישטער, דער אייבישטער האט נישט געטראכט, און דער אייבישטער האט אנגעהויבן טראכטן, דער ערשטער וואס ער האט געטראכט איז געווען א אידן. ישראל עלה במחשבה איז די פשט אז אלוקות פירט זיך כביכול, דער גאנצער ציור קומה פון אלוקות פירט זיך בהתאם מיט וואס א איד מיט וואס איז מחייב, מיט וואס א איד מאנט דאס איז ישראל עלה במחשבה אזוי ווי דער מענטש, אלע זיינע איברים פירן זיך לויט ווי עס איז עולה בדעתו, לויט ווי ער טראכט, ווי ער טראכט און איז מצייר ביי זיך זאכן, ווי ער פארשטייט זאכן, ווי ס'איז דא ביי אים אין געדאנק, אזוי פירט זיך אלץ ווי ס'איז ביי אים אין געדאנק, על דרך זה דער גאנצער ציור קומה פון אלוקות כביכול פירט זיך לויט ווי ס'מאנט זיך די מציאות פון א אידן, דאס הייסט ישראל עלה במחשבה. ישראל א איד אט דאס איז אט דאס איז אט דאס איז קובע ווי אלוקות ווי דער ציור גאנצער ציור קומה פון אלוקות זאל פונקציאנירן כביכול אט ער וועט אפטייטשן זאגט אזוי כך המחשבה עליונה הקדומה אנא אמלוך היתה על ידי ישראל זאגט מער דאס וואס דער אייבישטער האט מחליט געווען אז ער וויל באשאפן א וועלט אנא אמלוך איז דאס איז געווען מצד דעם מצד א מצד א אידן

דאס איז ישראל עלו במחשבה. קענסט נישט פארשטיין א איד איז דער אנהייב פון דער מחשבה פון וועלט. דער איד איז דער אנהייב פון אלץ. אלץ וואס דער גאנצער סיסטעם וואס זיך וואס זיך זיך געטראפן אין אלוקות כביכול איז אלץ מושרש אין די מציאות פון א איד. כך המחשבה עליונה הקדומה אנא אמלוך, היתה על ידי ישראל שבשביל ישראל שנקראו ראשית כו' מצד דעם איז געווען דער רצון פונעם אייבערשטן אז מען זאל באשאפן א וועלט, דער רצון פון אלוקות לברוא העולמות איז געווען מיוסד אויף דעם ווייל ישראל האבן אזוי מחליט געווען. איז ווער האט מחליט געווען אז מען דארף אז דער אייבערשטער דארף באשאפן א וועלט אז דער אייבערשטער דארף זיין א מלך? ווער האט ווער האט וואס וואס עפעס איז נתעורר געווארן א רצון ביים אייבערשטן אנא אמליך? דאס איז צוליב ישראל, דאס גופא איז צוליב א איד, צוליב נשמות ישראל, צוליב נשמות ישראל איז עלה ברצונו פונעם אייבערשטן אנא אמליך. אזוי שטייט אין דער פרשת המדרש, במי נמלך בנשמותיהם של צדיקים, שטייט עס איז במי נמלך, במי נמלך צו ער זאל וועלן א וועלט צו נישט, צו דער אייבערשטער זאל האבן א רצון צו זיין א מלך, און מיט וועמען האט ער זיך מיישב געווען כביכול? מיט א אידן, דאס הייסט א איד האט מחליט געווען אז ס'איז כדאי וועלן זיין א מלך, דאס האט א איד מחליט געווען, נישט דאס איז. וביום א, זאגט מען ביום ברוא אדם ביום ו' נגמרה תחילת המחשבה, דאס הייסט נגמרה דער, נישט דער מחשבה איז נגמר געווארן, נגמר געווארן דעם יסוד פון דער מחשבה, דער יסוד פון אלץ, דאס איז תחילת מעשיך, דער גאנצער יסוד פון אלץ איז ווייל אלוקות איז עלה ברצונו אנא אמלוך. ווער האט מחליט געווען, ווער האט גורם געווען כביכול אז דער אייבערשטער זאל האבן א רצון אנא אמלוך, דאס איז די מציאות פון א אידן? איז דערפאר איז ביום ו' בשעת עס איז באשאפן געווארן א מענטשן איז נגמר געווארן דעם גאנצן יסוד אז עס זאל ווערן א וועלט. איז כאילו ווי דער רצון אז עס זאל ווערן א וועלט איז נאך נישט נאך נישט אנגעהויבן ביז עס איז געווארן די מציאות פון א אידן. הגם לפועל איז געווען א וועלט פאר דעם וואס איז באשאפן געווארן אדם הראשון, אבער זאגט בפנימיות העניינים דער גאנצער רצון אויף צו באשאפן א וועלט אויף צו ווערן א מלך איז ערשט נתחדש געווארן לאחר ווי עס איז באשאפן געווארן די מציאות פון א אידן, ערשט יעמאלט איז געווארן דער רצון פון אנא אמלוך. איז ולכן נקרא תחילת מעשיך, פארוואס ווערט עס אנגערופן מיט איצטער ערשט קען מען אנהייבן מעשיך, מעשיך מיינט דא מחשבה ווי דער אלטער רבי טייטשט, איז זה היום האט זיך ערשט אנגעהויבן מיט דעם גאנצן מחשבה פון אלוקות. לאחר וואס די מציאות פון א אידן האט זיך ערשט אנגעהויבן אז ס'קען ווערן אז ס'קען ווערן די מחשבה וואס דאס איז די מציאות די רצון פון אנא אמלוך שמחשבה היא כמעשה לגבי הקדוש ברוך הוא שאף שאף המחשבה נחשבת אצלו בבחינת עשיה כפי שכתוב ביום עשות הוויה אלקים וכולי בעשרה מאמרות נברא העולם מדרש איז מחשבה אחת שטייט לשון מעשה עשות הוויה אלקים און אף פי כן שטייט אין מדרש אז מחשבה אחת נברא העולם דאס זעט מען ביים אייבערשטן מחשבה איז כמעשה דער אלטער רבי זאגט ס'איז אזוי, וואס וויל די אלטער רבי ארויסברענגען מיט דעם אז ער זאגט בשביל ישראל, ער זאגט א זייער א שטארקע ווארט, ער זאגט אז וואס איז די פשט זה היום תחילת מעשיך, אבער יום שישי למעשה בראשית, יעמאלט איז נגמר געווארן די תחילת המחשבה. דאס מיינט צו זאגן בשעת מען זאגט אז אז במי נמלך בנשמותיהם של צדיקים. איר פארשטייט דאך נאכאמאל, דער אייבישטער האט דער אייבישטער האט זיך מיישב געווען צי ער זאל באשאפן א וועלט מיט די נשמות ווי זיי שטייען למעלה. די נשמות ווי זיי שטייען למעלה מיט זיי האט דער אייבערשטער זיך באטראכט צו באשאפן די וועלט צו נישט. יעמאלט קען מען נישט זאגן אז ביום ו' למעשה בראשית איז תחילת מעשיך, די אלטע רבי זאגט ביום ו' למעשה בראשית וואס יעמאלט איז באשאפן געווארן א מענטשן, יעמאלט האט זיך אנגעהויבן דעם גאנצן זאך, יעמאלט האט זיך אנגעהויבן די מחשבה פון די רצון פון אנא אמלוך. דאס הייסט אז ביז ס'איז באשאפן געווארן די מציאות פון אידן דא אויף דער וועלט איז נאכנישט געווען בשלימות דער התחלת המחשבה, דער תחילת המחשבה. פארוואס איז דאס? ווייל דער דאס וואס דער אייבערשטער דאס וואס ווער האט מחליט געווען דעם רצון פון אנא אמלוך דאס איז נישט א נשמה ווי א נשמה איז למעלה, דאס איז דער נשמה פון אידן דא למטה אויף דער וועלט, דער נשמה פון אידן אויף דער וועלט, ער איז דער פנימיות פון אלץ, ער האט מעורר געווען און און האט מחליט געווען דעם רצון פון אנא אמלוך. שטייט אין חסידות טאקע אז ביים אייבערשטן אליין, דאס וואס דער אייבערשטער האט באשאפן דער וועלט איז ווייל ער האט מצייר געווען די נחת רוח וואס ער גייט האבן פון א נשמה וואס גייט דורך די נסיונות פון עולם הזה. איז במי נמלך בנשמותיהם של צדיקים מיינט עס נישט די נשמות ווי זיי ווייסן נישט וועגן עולם הזה, ווי די נשמות זענען אינגאנצן מופשט פון וועלט, דער עומק, דער עומק פון א איד איז דער איד ווי ער שטייט דא אויף דער וועלט, אין דעם באשטייט דער עומק פון א אידן, ווי א איד לעבט אלס נשמה בגוף, און דעם בחינה פון א נשמה בגוף, דאס האט מחליט געווען אז דער אייבערשטער זאל ווערן אנא אמלוך. דער תענוג ורצון וואס דער אייבערשטער האט געוואלט זיין א מלך און באשאפן א וועלט, האט זיך אנגעהויבן מצד דעם תענוג וואס ער זעט אין א איד לעבן דורך זיין לעבן אין עולם הזה. איז דאָ דערפאַר זאָגט מען בשעת בשעת אדם הראשון איז באַשאַפן געוואָרן אַלס מענטש אויף דער וועלט, יעמאָלט טאַקע האָט זיך אָנגעהויבן דעם גאַנצן ענין, דעם גאַנצן דעם גאַנצן תחילת מעשיך, דעם דעם דעם רצון פון אנא אמלוך. איז דאָ איז איז איז דאָ איז דאָ דער אַלטער רבי ענדיגט רעדן אין אַ געוויסער וועג דער דער דער הפלאה ווי אַ איד איז דער וואָס טוט אויף דעם גאַנצן זאַך, אָבער די שאלה איז מיט וואָס פאַר אַ מיטלען. מיט וואס פאר א איד מ'ווייס אז די נשמה פון א איד איז מושרש אין דעם פנימיות פון אלוקות, אבער לפועל א איד למטה אויף דער וועלט פילט נישט דעם דעם פנימיות הנשמה זיינע, ווי אזוי קען א איד טאקע ארויסברענגען זיין פאטענשעל ווי מ'זאגט, ווי קען א איד ארויסברענגען אט דער כח וואס געפינט זיך אין א אידן וואס ער קען ממשיך זיין און מעורר זיין פון דעם פנימיות פון אלוקות, און ער קען דאס אראפטראגען טאקע אין וועלט, וואס מיט וואס פאר א מיטלען וואס פאר א מיטלען דארף א איד נוצן בכדי צו ארויסברענגען טאקע דעם פנימיות הנשמה זיינע.

אז ס'זאל ווערן דער רצון אנא אמלוך, ממשיך זיין פון די פנימיות פון אלוקות, ער זאל ווערן נמשך ווערן אין וועלט, אבער מיט וואס, מיט וואס טוט, ווי טוט מען דאס אויף? איז דורך כי חוק לישראל משפט לאלוקי יעקב, דערויף זאגט ער אזוי, ביאור הענין הוא, כי הנה התורה נקראת חוק ומזון לישראל, פארוואס ווערט תורה אנגערופן חוק ומזון, שהיא המשכת אור אין סוף ברוך הוא בפנימיות הנפש. שאי אפשר לנשמה שהיא בעלת גבול לקבל אור אין סוף ברוך הוא שאין לה ערך אליו יתברך, כי אם על ידי התורה שהיא היא חכמתו ורצונו יתברך, איז תורה דער אייבערשטער אליין, והתורה נקראת חוק שהיא נתפסת ונקלטת בפנימיות הנפש, איז תורה איז וואס דער פנימיות פון אלוקות קומט אריין אין דעם פנימיות הנשמה פון א אידן, דאס איז תורה, מצוות נקראו משפטים, לפי שהמצוות הם בחינת חיצוניות, רק משפט לשון הילוך, כתרגום על כמשפט הראשון כהלכתא קדמייתא. דהיינו שמכל מקום יש בהם בחינת התפשטות והילוך והמשכה מאור אין סוף ברוך הוא. ס'איז די הגם אז א מצוה איז אין דעם נישט מער דעם פנימיות העצמיות פון אלוקות כמות שהוא, דאס געפינט זיך אין א תנועה פון הליכה, געפינט זיך אין א אופן פון ירידה, דאס הייסט דעם. דעם אין תורה לייכט דעם פנימיות העצמיות פון דעם אייבערשטער כמות שהוא, און דאס נעמט אריין א אידן בפנימיות נפשו, דאס פארשטייט ער, דאס נעמט ער אריין אין זיך, דאס ווערט זיין מזון, מה שאין כן מצוות, אין מצוות איז דאס ווי אור אין סוף שטייט אין א המשכה, אין א הילוך. דהיינו ש מ והוא נמשך ומתפשט בבחינת אלוקי יעקב עקב י' עקב בחינת חיצוניות. דאס הייסט וואו ווערט נמשך אור אין סוף און ווירקט אויף א אידן בחיצוניות מעשיו, ס'איז אזוי ווי אין א אידן פאראן צוויי חלקים, ס'איז פאראן זיין פנימיות, וואס זיין שכל מיט זיינע מידות, דערנאך איז פאראן זיין די חלק החיצוני פון א אידן, די מעשה פון א אידן, די איברים חיצוניים, איז על דרך זה אז מען רעדט ממשיך זיין דעם פנימיות פון אלוקות צו א אידן איז פאראן וואס ווערט נמשך די פנימיות פון אלוקות אליין אין די פנימיות פון א אידן, און דערנאך איז דא מצוות איז אויף צו ממשיך זיין און דאס אראפטראגען אין בחינה פון מעשה, אין בחינת חיצוניות. אלטער רבי וועט וועט דעם ענין אפטייטשן אין דעם צווייטן סעיף, וואס איז דער ענין אז דורך תורה און מצוות ווערט א המשכה פון דעם פנימיות פון דעם אייבערשטן און דווקא ווי א יתר תורה און מצוות, דאס איז א. וואס מיינט מצוות איז א הילוך? אין מצוות איז דאס ממשיך זיין אור אין סוף צו דברים שמבחוץ, ביי אין תורה איז די נקודה אראפ טראגן דעם אייבערשטן אליין, זאגט תורה איז פנימיות, וואס איז תורה איז פנימיות? אין תורה ווערט א איד. איין זאך מיט תורה איז אין תורה נישט נישט וואס מ'איז ממשיך עד אין סוף צו א צו א זאך וואס איז מבחוץ פונעם אייבערשטן, נישט וואס מ'טראגט אים אראפ צו א צווייטער זאך, מ'איז ממשיך דער מענטש ווערט כפי חכמת התורה, אזוי ווי כפשוטו די הלכה איז התורה דארף מען פארשטיין, איז אין תורה נישטא קיין השתלשלות, נישטא קיין המשכה און הילוך פון תורה צו א צווייטער פלאץ, מ'איז. דער מענטש ווערט נתאחד מיט תורה, מה שאין כן אין מצוות איז דאס המשל אנגערופן הליכה ווייל מען איז ממשיך אין סוף צו בחינת חיצוניות פון א מענטשן, צו זיין מעשה, צו דברים שמבחוץ, נישט אין א אופן וואס די זאכן אליין ווערן אליין מאוחד מיטן אייבערשטן, נאר זיי ווערן, ווי די תורה זאגט, זיי ווערן. זיי ווערן בטל וטפל צו אלוקות, זיי ווערן א לבוש, אבער נישט אז זיי אליין ווערן אין סוף, איז דאס ווערט אנגערופן א ענין פון הליכה, א ענין פון התפשטות, נישט אז זיי ווערן דעם ענין אליין, נאר זיי ווערן באווירקט מבחינת חיצוניות פון דעם ענין. דער אלטער רבי זאגט אין תניא באריכות אז תורה איז, זאגט ער, ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד, און א מצוה זאגט מען אז מצוות זיינען איברים דמלכא, דער חילוק פון איברים מיט מיט מיט אז מען זאגט די ווארט חד מיינט עס אז תורה אין תורה איז דא דער פנימיות פון אלוקות אליין, אין א מצוה א מצוה איז דער מצוה איז אן אבר צו דער פנימיות פון אלוקות, אבער נישט אז ער אליין איז דער פנימיות פון אלוקות, דאס ווערט אנגערופן ענין פון הליכה, וואס דער פנימיות פון אלוקות קומט אן אין א זאך וואס איז נישט אים אליין, דאס ווערט אנגערופן מבחינת חיצוניות. ס'איז נישט בחינת ס'איז א הארה פון דעם ענין, און דאס איז ווי א נברא, ווי א נברא ווערט א מרכבה צום אין סוף, אין תורה נישט ווי א נברא ווערט א מרכבה, ווי דער נברא אליין ווערט נתאחד מיטן פנימיות פון אין סוף. מ'קען לערנען דעם סעיף ג'. זאגט ער, אך לקרב אל השכל איך תהיינה התורה והמצוות ממשיכות גילוי אור אין סוף ברוך הוא הסובב כל עלמין, להיות בחינת ממלא כל עלמין ונשמת האדם. דאס איז אזוי זאגט ער זייער א זייער אינטערעסאנטע זאך דא אין דעם סעיף, יא, איז גייט ער דא מסביר זיין ווי איז שייך איז אז אז אז דורך תורה און מצוות זאל נמשך ווערן גילוי אור אין סוף דאס הייסט אז מען זאגט דאך א איד מצד עצמו איז ויפח באפיו נשמת חיים איד מצד עצמו איז מושרש אין אור אין סוף און די שאלה איז אין וואס דארף מען אנקומען צו תורה און מצוות, אין וואס באשטייט דער עבודה פון א אידן אראפטראגן פון דעם פנימיות פון אלוקות אין דער מציאות פון וועלט, און א איד בעצם האט עקסעס כביכול צום פנימיות פון אלוקות, א איד האט דאך א נשמה, ויפח באפיו נשמת חיים, א איד האט א נשמה וואס איז מושרש אין די פנימיות פון אלוקות, אין וואס דארף מען אנקומען צו תורה און מצוות, נאר דער פשט איז, ווייל וויבאלד על הפרק די נשמה געפינט זיך אין א ציור פון א נברא, די נשמה געפינט זיך דא אויף דער וועלט, איז ווי דער איד געפינט זיך דא אויף דער וועלט, איז בכדי עס זאל נרגש און מאיר זיין די פנימיות המקום פון דער נשמה, דעם פנימיות האלוקות אין דער נשמה, דארף ער אנקומען צו תורה און מצוות. א איד מצד עצמו, הגם אז ער האט טאקע א נשמה, די נשמה שטייט אבער אין א אופן וואס דער פנימיות ועצמיות פון דער נשמה שטייט בהתעלמות, ווייל דער גאנצער נקודה פון דער נשמה איז וואס ער ווערט אן, דער פנימיות פון אלוקות איז געווארן א לעבן פון א גוף, איז געווארן א לעבן אויף דער וועלט, איז דער פנימיות העצמיות פון וואס א איד איז, וואס א איד איז פארבונדן מיט'ן פנימיות פון אלוקות, דאס איז נישט מאיר בגלוי ביי א אידן. איז וואס איז דער גאנצע נקודה פון תורה און מצוות? אז דער ענין, דער מהות וואס א איד איז, דער פנימיות השורש פון א אידן אז ער איז פארבונדן מיטן אייבערשטן אליין, דאס זאל מאיר זיין בגלוי ביי א אידן, דאס זאל מאיר זיין בהתגלות. בהעלם איז שוין א איד פארבונדן בעצם מיט פנימיות פון אלוקות. דער גאנצע נקודה פון תורה און מצוות איז אז דאס זאל מאיר זיין אין א וועזן, אין א, זאל זיין, דאס זאל נרגש ווערן בגלוי ביי א אידן. איז תורה ומצוות איז אז דאס זאל מאיר זיין בגלוי ביי אידן? אלטער רבי פרעגט ווי קען מען דאס פארשטיין אז אור אין סוף הסובב כל עלמין זאל מאיר זיין בגילוי דורך תורה ומצוות, ווי איז דער שייכות? איז דער עצם זאך טון די מצוות אליין דאס איז נישט גענוג אז ביי אידן זאל מאיר זיין זאל מאיר זיין דעם פנימיות השורש זיינע? בכדי אז דורך תורה ומצוות זאל מאיר זיין ביי א אידן למטה, זאל ער זאל ער זאל האבן א הרגש, עס זאל מאיר זיין ביי אים דעם פנימיות פון אלוקות, איז נישט גענוג דעם עצם מעשה המצוה, דער אלטער רבי רעדט דא א זעהר א וויסן צו אפשר זאל מען אננעמען דאס נעקסטע וואך דער אלטער רבי רעדט זעהר א שטארקע זאך. הא? דער גאנצער א איד בעצם איז מושרש אין פנימיות פון אלוקות, נאר דער וועג ווי אזוי ער קען פארבינדן זיך מיט דעם איז דורך תורה און מצוות. איז ווי ער זאגט דא, ווי ברענגט ארויס א איד וואס ער האט בכח אין זיך, ער זאגט דאך פריער אז א איד האט בכח אין זיך סיי ממשיך זיין פון אור אין סוף און סיי דאס אראפטראגן אין וועלט, ווי פירט עס ער אדורך?

ס'איז נישט די מעשה. ווי אזוי ברענגט ער עס ארויס? אין ביידע פרטים רעדט ער, ביידע פרטים, סיי אראפטראגן חיות צו וועלט און סיי אראפטראגן אור אין סוף צו וועלט, דאס איז דורך תורה ומצוות, נישט נאר דורך תורה ווערט א איד מאוחד בפנימיות בהתגלות אין אור אין סוף, און דורך מצוות קריגט ער די כח דאס אראפטראגן למטה, דאס איז די צוויי ענינים פון תורה ומצוות, אז ער זאל אליין זיין ממולא פון אין סוף, דאס איז תורה. דערנאך דאס אראפטראגן אין וועלט, און דאס איז דורך מצוות. דאס איז די דרכים לפועל ווי א איד ברענגט ארויס וואס ער האט אין זיך בכח נפשו. און דער אלטער רבי רעדט די נחיצות פון שמחה של מצוה.